טייערע ברידער, ס'איז ערב שבת בראשית, מ'גייט אנקומען צו די זוהר, אנהייב זוהר, פתיחת הזוהר פון פרשת בראשית, ס'איז אבער דא דא א שמועס וואס איך דארף זאגן, וויכטיג אז ס'זאל ארויסגיין לאויר העולם, ס'איז אפשר באמת וואס אונז האבן געוואלט לערנען אויף שמיני עצרת, און מ'קען עס אריין לערנען אויב מ'וויל אין די זוהר פאר שמיני עצרת, די סוף זוהר לקחתם לכם וואס האבן געדרוקט לעצטע וואך. דאס איז אבער זאגן א געוויסע וועג זאגן א זייער וויכטיגע זאך וואס איז אויך א מחשבה אויף עניני דיומא אויף די פלאץ ווי אונז געפונען זיך וואס איך פיל אז ס'פאדערט אסאך מחשבה. אונז זענען דאך למעשה מענטשן וואס צו פארשטיין א זאך איז האלב אויפגעטון, און דאס מיינט נישט אז מען ווערט פארלוירן אין די פארשטיין, עס מיינט נישט אז מען זאל אז מען זאל פארלוירן ווערן אין דעם, ס'זאל זיין אזוי חכמתו מרובה ממעשיו, אבער ס'מיינט אז באמת, און איך האב געזען פארשידענע פסיכאלאגן און. נוראלעדזשיסט, מענטשן וואס איז עוסק אין וויאזוי א מענטש, וויאזוי דער מענטש ארבעט, זיי רעדן וועגן דעם. די, אזוי פונקט אזוי ווי א מענטש האט א געוויסע, מען קען זאגן, דארף האלטן א געוויסע באלאנס, דארף האלטן א געוויסע משקל, אויב ער עסט צו, עסט צופיל וועט נישט זיין גוט, אויב ער עסט צו ווייניג וועט נישט זיין גוט, און די תפקיד פון די גוף, מ'קען עס רופן די תפקיד פון די מח, איז צו האלטן קאפ, אז אויב ער איז הונגעריג עסט ער, אויב ער איז נישט צו איבער איבערפול עסט ער ווייניגער, ס'האלט ס'האלט קאפ אז זאל קענען לעבן, דאס איז אזוי ווי די די בעלענס וואס א מענטש האלט. דער מח וואס האלט אז דער מענטש זאל בלייבן ביים לעבן, פונקט אזוי איז דער שכל פון דעם מענטש גענוג פאר זיין סענעטי, א מענטש איז דאך א בר דעת און ס'איז דא אסאך מדריגות פון זיין א בר דעת, מען קען דאך זיין א צעדרייטער אינגאנצן וואס קען זיך טאקע נישט פירן זיין לעבן, דאס הייסט דאך א משוגענער, ער האט נישט גענוג, נישט פשט ער האט נישט קיין שכל, ער פארשטייט נישט עפעס א עפעס א ענין מופשט, א משוגענער איינער וואס מען דארף אים געבן עפעס א איינשפריץ אדער א איינזעץ אדער וואס ס'זאל זיין, ער איז אזא מענטש וואס זיין זיין מח איז צובראכן אויף א לעוועל אז ס'קען נישט פירן זיין גוף, ס'איז נישט נאר זיין גוף, קען זיין זיין גוף פירט ער זיך גאנץ גוט ווען ער איז הונגעריג עסט ער נאך, און ווען ער איז דארשטיג טרינקט ער נאך, און מצד די לעוועל די מעטאבאליזם אדער די, האט א אנדערע ווארט, דאס פירט זיך, אבער די. שכל'דיגע חלק וואס א מענטש דארף אויך האבן, א מענטש דארף קענען וויסן ווי ער שטייט אויף די וועלט, דארף קענען וויסן אז וואס איך זאל טון עפעס וואס וועט געשען, למשל א פשוט'ע זאך פון עקספעקטעישאנס יא, אז א מענטש און עס איז ווען מען ווערט אויב מען וואקסט אויף ווייסט מען. געוויסע לערנט זיך אויס ביז די פשוטע זאכן וויאזוי די וועלט ארבעט אז איך זאל אויפהייבן עפעס וועט זיך אויפהייבן איך זאל שטופן א שווערע זאך וועט זיך צוברעכן אזוי ווייטער א משוגענער אמאל איז אזא סארט מענטש איז ווי א משבר כלים איך מוז ער כאפט נישט אז מען ווארפט עפעס א שטיין אויפן אויף יענעם וועט זיך צוברעכן זיין קאפ ער האט נישט געכאפט אז ער כאפט יא אדער עפעס גייט אים נישט אריין אין קאפ עפעס פיט נישט ס'שטימט נישט ווייל ס'קען ס'קען דא זאכן וואס קענען מאכן א מענטש משוגע שטעל זיך פאר אז דו וועסט אראפווארפן א גלאז א איידעלע גלאז אויפן פלאר צוואנציג מאל ס'וועט נישט אראפפאלן ס'וועט זיך נישט צוברעכן מיטאמאל וועסטו ווערן צעמישט מיטאמאל די וועלט ארבעט נישט אזוי ווי איך עקספעקט עס דאס איז א זאך וואס מאכט משוגע א מענטש דאס איז און ס'קען ממש משוגע מאכן און ס'מאכט וואס וואס מ'רופט סטרעס און דאגות און בכלל ארויסגיין פון פון גלייכוויכטיגקייט ווערן כעס אדער אלע מינע טעותים, באמת די ערשטע שורש זייערע איז אז א מענטש פארלירט זיין שכל, ווי מען זאגט כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, די אלע א חטא הייסט ער איז נישט אנגעקומען אזוי ווי קולע למטרה ולא יחטיא, א חטא הייסט ער האט געווארפן עפעס נישט אנגעקומען אין די ריכטיגע פלאץ, און די סיבה פון חטא, די סיבה פון זייער אסאך מכשולות פון א מענטש איז ווייל ער זיין זיין שכל פאנקשען דאס וואס ער קען ער קען זיך טרעפן אויף די וועלט ער קען ער פארשטייט די וועלט ער פארשטייט די וועלט ווי ער איז און ער ווייסט איך זאל זאגן שמייכלען צו איינעם וועט ער צוריק שמייכלען איך זאל זיין ברוגז וועט ער זיין צוריק ברוגז דאס דאס געבט א מענטש א א בעיס פון שכל עס געבט א מענטש א בעיס אז ער ער ווייסט וואס צו עקספעקטן ער קען מאכן א דזשאדזשמענט ער קען מאכן א פרעדיקשען הייסט עס ער קען פאראויס זען ס'הייסט נבואה יא אונז ווילן רעדן וועגן נבואה. קען פאראויס זען וואס וועט יענער זיין, זיי חכם עדיף מנביא, און אזוי פירט ער זיך, אויב ער וועט מארגן אויפשטיין אין א וועלט ווי ער שמייכלט צו יענעם אלעמאל ווערט ער ברוגז, אמאל מענטש האט צוטוהן מיט אזא סארט מענטש, מ'קען זען עס מאכט מענטשן משוגע, דאס וויל איך באמת צוקומען, אמאל מענטשן אמאל האט מען צוטוהן האט מען צוטוהן מיט אזא מענטש, און עס צודרייט א מענטש, ער האט א חבר אדער א בן זוג, א פארטנער, א מאן, א ווייב, וואס איז עפעס ראנג מיט זיי, ער ווייסט נישט צו ס'איז עפעס ראנג מיט אים אדער ס'איז עפעס ראנג מיט יענעם, ער געבט איר א מתנה ווערט זי ברוגז, ער שרייט אויף איר זי איז פרייליך, אדער אויב ס'וואלט געווען אלעמאל אזוי וואלט שוין גוט געווען, וואס שייך, א פארקערטע מענטש זאל זיין אזוי, אבער א טאג אזוי א טאג אזוי, ס'איז א מענטש וואס איז אנפרעדיקטעבל, ס'איז א מענטש וואס מ'קען נישט מיט אים דילן, און נישט נאר מ'קען נישט מיט אים דילן, אויב דו האסט א ברירה קענסטו דיך גוט אוועקגיין, אבער דו קענסט נישט א מענטש וואס דארף דארף אויב ער איז סטאק ער דארף לעבן מיט אזא מענטש קען ער אויך קען געהעריג אראפגיין פון זינען מען קען ממש כפשוטו אראפגיין פון זינען ווייל זינען דאס דאס סענעטי וואס אונז האבן איז מיינט אז איך פארשטיי די וועלט וואס איך בין אין אויף די פשוט'סטע לעוול און ס'דא טיפערע לעוועלס פון נישט פארשטיין אבער דאס מיינט דאס מיינט א גלייכע מענטש הייסט א מענטש וואס איז א בר דעת ער פארשטייט די וועלט וואס ער פארשטייט און אסאך מאל איז דא חלקים וואס מען דארף לערנען יא אמאל אז איך טרעף א נייע מענטש דארף ער זיך לערנען נישט יעדע איינער ווי איך האב אמאל געזאגט פאר איינעם. א יעדע מענטש אזוי ווי באטענס דו האסט א קיבארד דריקסט אט דעי באטען געשעט אזוי דריקסט יענע באטען געשעט אזוי נישט אלע מענטשן האבן די זעלבע באטענס קאנעקטעד צו די זעלבע זאך ס'דא א מענטש וואס דארף רעדן צו אים אזוי ס'דא א מענטש וואס דארף רעדן צו אים אזוי אונז האבן גערעדט איינע פון די שיעורים וועגן די שכינה מ'דארף וויסן ווי אזוי אנצוציען די שכינה יעדע מאל וויסן ווי אזוי אנצוציען יעדע מענטש די עיקר חכמה פון א רעבע פון איינער וואס איז א א גוטער מדריך, א גוטער רבי איז, ער ווייסט וויאזוי אנזעצן יעדע איינער, אדער ער ווייסט וויאזוי צו זאגן א כללית'דיגע זאך וואס קען אנצינדן אסאך מענטשן, ווייל נישט אז נישט אלעמאל די זעלבע באטען, און דאס אבער אז מען לערנט זיך צוביסלעך דורך דעם וואס מען האט זיך געלערנט, מאכט די וועלט סענס, מאכט די די רילעישאנשיפ וואס דו האסט מיט דעם מענטש מאכט סענס, דו קענסט דו קענסט. קענסט רעדן מיט אים, דו לעבסט אין א וועלט וואס איז א מובנ'דיגע וועלט, א מ, די וועלט איז דיך מגין, ביז ביז דו האסט א גלייכע רילעישאנשיפ קענסטו גיין, און די וועלט איז אזוי ווי א, די וועלט איז אזוי ווי א גשר צר מאוד האט איינער געזאגט, ס'איז א, דו ווייסט ווי מען האלט זיך אן, און אלעמאל האלט מען זיך דא אן, גייט מען פארן ווייטער, אויב איין מינוט דארף מען זיך דא האלטן, איין מינוט דארט, ווערט מען משוגע, דאס הייסט, דאס הייסט, די מענטש'ס קשר מיט די וועלט, די מענטש'ס קשר מיט זיינע סאראונדינגס, פארלירן זייער הבנה, פארלירט ער פארלירט די פרעדיקטעבילטי, ער ווייסט נישט וואס עס גייט זיין מארגן, ער ווייסט נישט ווער ער איז, פון דעם ווערט א מענטש משוגע, מען קען זען באמת, אזוי שטייט אין די גמרא ביי מסכת מגילה ביי חכמי עמון ומואב, זיי זענען יושב במקומם האבן זיי מער מער דעת, א מענטש וואס גייט אין גלות, גלה עמי מבלי דעת, יא, און סנהדרין זייט זיי זענען געווען אין גלות, האבן זיי פארלוירן א געוויסע ישוב הדעת, א געוויסע שיקול הדעת צו קענען פסק'נען דיני נפשות, און דאס איז פשט, ווייל אויב א מענטש לעבט אין א וועלט וואס איז אזוי ווי יעצט געלערנט די גרעסטע קללה איז בבוקר תאמר מי יתן ערב והיו חייך תלואים לך מנגד ולא תאמין בחייך ער האט נישט וואס אויף זיך אויף וואס זיך מאמין צו זיין אויף וואס זיך בוטח צו זיין אויף וואס זיך סומך צו זיין היינט איז אזוי מארגן איז אזוי פון דעם ווערן מענטשן טאקע משוגע פון דעם פון דעם ווערן מענטשן ממש משוגע און באופן פרטי און באופן כללי און פון דעם עס איז דא זאכן וואס מען דארף בעזרת השם א מענטש זאל לעבן אין א סטעיבל א סטעיבל ענווייראמענט אין א וועלט וואס ער קען ער קען פאראויס זען וואס גייט זיין ער קען בוחר זיין בטוב דעמאלטס הייבט זיך עפעס אן אויב די וועלט איז צודרייט און מענטשן פילן אז זיי פארשטייען נישט די וועלט איז ער משוגע מען קען נישט האבן קיין טענות אפילו אז עס שיינט צו אים אז ער מאכט טעותים און ער טוט עוולות ווייל ער איז בכלל נישט אין א געוויסע זין איז ער אראפ פון זינען כלפי מה הדברים אמורים. אז אונז גייען מיר דא אדורך א וועלט, און באופן מיוחד אין די קליינע וועלטל וואו אונז געפונען זיך, וואס האט פארלוירן אסאך פון זיין גלייכוויכקייט אין די לעצטע, בפרט אין די לעצטע האלבע יאר, איך וויל נישט רעדן מער בהרחבה. און ס'איז זייער שווער, ס'איז זייער שווער, די עיקר שוועריקייט איז באמת דאס. איך מיין אז ווי איך זאג, איך מיין נישט צו מאכן עפעס פון א פראקטישע אמת'דיגע שוועריקייט, א טעארעטישע שוועריקייט, איך וויל מסביר זיין די שורש פון דעם. וואס דאס איז באמת די זאך וואס צעדרייט מענטשן. אז א מענטש האט ביז יעצט געוואוסט. די וועלט איז פרעדיקטעבל, ער ווייסט, ער ווייסט וואס גייט זיין, ער ווייסט אז אויב ער וועט גיין אין בית מדרש אינדערפרי וועט עס זיין גוט, טאמער נישט וועט ער גיין אין די ארבעט, אזוי וואס זאל נאך זיין, מיטאמאל זאגט מען אים ניין דארפסט טון פארקערט, און מען ווייסט אויך נישט, ווען ס'וואלט געווען איין קלארע הלכה, ווען ס'וואלט געווען איין קלארע שינוי, פארשטייסט, וואלט מען זיך אן עצה געבן, אבער ס'איז דאך ממש א, באמת א מצב פון ספק, און א מצב פון ספק מיינט דו ווייסט נישט, מענטשן הייבן אן צו זאגן, און ס'איז, מ'דארף וויסן ס'איז נישט. אינגאנצן משוגע ווען א מענטש זאגט עס, ס'הייסט ער איז געווארן משוגע פארדעם זאגט ער אזוי, ס'מאכט משוגע א מענטש, ס'איז א ריכטיגע טענה אויף די וועלט, ס'וואלט געווען בעסער ווען ס'איז נישט אזוי, האט געזאגט אזוי די דאקטער, האט געזאגט אזוי די סייענטיסט, איז איז וואס? וואס אזוי שלעכט ווען מ'איז אזא למדן? וואס איז די חילוק? איינער וואס איז א למדן, איינער וואס איז רגיל צו עניני שכל ווייסט אז ס'איז נארמאל, ער ווייסט וויאזוי זיך צו ספראווען, ער ווייסט וויאזוי צו לעבן אין אין א ענין פון ספק וואס מ'ווייסט יעצט אביסל מארגן וועט מען מאכן נאך א טעסט און וויסן אביסל מער וועט ברענגען נאך א ראיה דאס איז דאס איז נארמאל פאר מענטשן איינע פון די גרויסע מעלות פון זיין א תלמיד חכם פון זיין א איינער וואס איז עוסק אין תורה און חכמה בעיון נישט סתם נישט נאר דרך קבלה נישט נאר בדרך כזה ראה וקדש אויף די דאגמאטישע וועג. אז ער ווערט צוגעוואוינט, ווען איך זאג ער ווערט צוגעוואוינט מיינט אז ער לערנט זיך ווי אזוי צו טרעפן די סדר אין די אי סדר, ער לערנט זיך ווי אזוי צו טרעפן די פרעדיקטעביליטי אין א זאך וואס איז לכאורה נישט פרעדיקטעבל, אזוי ווי איך זאג א נארמאלע מענטש, רוב מענטשן ווען זיי קומען צו א שיעור, עקספעקטן זיי שוין וואס זיי גייען הערן, ס'איז כמעט נישט מעגליך מ'זאל אים אויסלערנען א נייע זאך, ווייל עס וועט אים צומישן, ס'הייסט צומישן ער וועט ארויסגיין פון זינען, ער ווייסט שוין מער ווייניגער, ס'גייט זיין פאר א יום טוב, מ'גייט רעדן ווי געשמאק די יום טוב איז און ווי הייליג ס'איז און וואס פונקטליך די טייטש אין די פסוק גייט זיין איז נישט קיין נפקא מינה אבער ס'גייט נישט טוישן גארנישט. איינער וואס איז באמת א למדן, באמת א בר דעת, ער וויל די אמת, ער האט אזא סגולה, אזא מסוגלות, ער קען אריינגיין אין א שיעור קען עפענען א ספר אדער אליין טראכטן אליינס, אזוי ווי גיין אויף א שפאציר אין וואלד און אריין טראכטן, און און אהיים קומען מיט א גאנצע נייע פשט, נישט נאך א חיזוק אין די יום טוב, נאך א חיזוק אין די פרשה, גאנצע נייע זאך וואס ער האט נישט געטראכט פון קיינמאל, און ער גייט נישט משוגע ווערן, ווען ער וואלט געווען א נארמאלע מענטש טאר מען טאקע נישט, קען ער טאקע נישט אזוי טון ווייל ער וועט משוגע ווערן, ווייל ער פארלירט זיין גאנצע נארמאלקייט פון די וועלט פארלירט ער ווייסט שוין נישט אויף וואסערע וועלט ער איז אויב איינער איז א בר דעת איז ער שוין צוגעוואוינט ער ווייסט שוין אז א קשיא איז א קשיא אז מען שטארבט נישט פון א קשיא און א תירוץ עס איז אלץ דא א סדר אין די אין די סדר ער ווערט לערנט זיך אויס ווי אזוי ער ווייסט ווי אזוי עס פילט ווען מען ווייסט נישט עפעס ער ווייסט ווי אזוי עס פילט ווען מען טרעפט א תירוץ ווייסט ווי אזוי עס פילט ווען מען האט א האלבע תירוץ ווייסט ווי אזוי מען קען זיך פירן למעשה אין יעדע מצב פון ספק א ספק ספיקא א רוב א חזקה דאס זענען אלס זאכן וואס מען לערנט א גרויסע חלק פון די הלכה א גרויסע חלק פון די תורה און נאכדעם תורת הפנימיות איז געבויט וויאזוי מען טוט ווען מען האט א ספק וויאזוי מען און מען פרעקטיסט דאס מען ווערט צוגעוואוינט ווערט מען צוגעוואוינט צו צו אזעלכע מצבי ספק ווערט מען נישט אינגאנצן צעמישט פון פון אזעלכע זאכן און דאס איז איין איין איין לעוועל פון די וואס איז וויכטיג זאג מיר דא אז עס איז למשל א טייטש אויף די די מינים די די אלע ענינים פון די לולב האבן אונז גערעדט אז די ענינים פון א לולב ווייזט אויף א אדם ס'איז א צורת אדם ס'איז א דמות צלם צלם אלהים עשה את האדם דאס האט צו טוהן מיט דעם דאס הייסט דעת אז ס'רוקט זיך צו אלע זייטן אבער מ'דארף זיך קענען רוקן צו אלע זייטן און נישט פארלירן די גלייכוויכקייט די ארי זאגט אז ס'איז וויכטיג אז ווען מ'שאקלט די לולב זאל מען נישט ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געטראכט אז ווען מען שאקלט אראפ מטה דארף מען איבערדרייען די לולב ס'זאל זיין ראשו למטה זאגט דער אריז"ל ניין. די לולב איז אזויווי א דוגמא פון א מענטש. דער מענטש'ס קאפ טאר קיינמאל נישט זיין אונטן. ווען מען גייט אונטן מיינט מען אז אין די קאפ איז דא א חלק א אונטן. וויאזוי צו טייטשן די פרטים פון די אריז"ל. אין די קאפ איז דא א חלק. מ'דארף ממשיך זיין די קאפ אראפ אונטן. אבער מ'דארף נישט גיין איבערגעקערט. אז ס'איז נישט כדרך גדילה איז נישט אפילו יוצא. הייסט מען דארף אלעמאל, ס'איז אויך על פי הלכה אזוי, די אלעמאל דארף די מענטש שטיין שטיין גלייך, די מענטש דארף האבן א אינערליכע גלייכקייט, א אינערליכע באלאנס, אזוי ווי הייסט עס, ס'הייסט א אוזן פנימי, און יעדער ווייסט אין די אויער איז דא אזא חוש, אזא מין וועג מעגליכקייט, די זאך וואס האלט א מענטש זאל נישט אראפ פאלן ווען ער גייט, ס'האלט באלאנס. ס'דא אין דעם מענטשן חיצוניות אוזן פנימי דארף קענען האבן א שמיעה פנימית, דארף קענען האבן א. אוזן פנימי וואס אפילו ווען ער גייט אפילו ווען ער שאקלט זיך צו די רעכטע זייט דריי מאל און צו די לינקע זייט דריי מאל און פון אויבן און פון אראפ ער דרייט זיך נישט איבער ווען ער מאכט אראפ און ער דרייט זיך נישט צו די רעכטע זייט ווען ער דרייט אראפ אזוי לכאורה לויט די ארי קומט אויס און ס'איז דא מענטשן וואס פירן זיך אזוי ס'איז דא וואס פירן זיך אנדערש אבער פראבירט זיך צו פירן אזוי אלעמאל. אז מען שטייט אויף איין פלאץ, דער מענטש דארף זיך נישט טוישן, דער לולב דארף זיך רוקן ארויף און אראפ, אבער דער מענטש, ער דארף שטיין גלייך, ער דארף שטיין אזוי ווי עומד לפני המלך, האט דאך א מענטש, איז זיין דעת שטייט, די סך הכל די דעת קען טאקע, דאס איז די גאנצע סגולה פון די דעת, ער קען טאנצן, ווען ער טאנצט מיינט נישט אז ער טאנצט זיך זיין דעת, ס'מיינט אז ער ווערט ברייטער זיין דעת, ער גייט אריין אין אלע מיני ווינקלעך, ער טרעפט זיך אין אלע ספיקות און ער ווייסט ווי אזוי צו טון אין אזא מצב הספק און ער ווייסט ווי אזוי צו לעבן אין אזא מצב הספק, אבער ער איז נישט ארויס, ער איז נישט געווארן אויך א חלק פון די ספק, ער האט זיך נישט איבערגעדרייט, ער שטייט נישט אויף זיין קאפ. דאס איז איין איין איין זייער וויכטיגע ענין, נאכדעם קומט מען אן צו שמיני עצרת, שמיני עצרת הייסט אזוי ווי די די נקודה וואס די אלע טאנצן ארום טאנצן ארום, ס'איז דאך דא אזוי ווי א עגל, מ'דרייט זיך ארום און ארום מיט די הקפות, אבער ארום ארום עפעס דרייעט מען זיך, אויב א מענטש דרייעט זיך אן אזוי ווי מ'זאגט ער טאנצט ווי א

אלעמאל קביעה וקיימא. און ממילא פאלט ער אראפ, ער האט זיך געהאט זיבן צו זיבעציק פארעם, ס'האט זיך אומגעדרייט און ארומגעדרייט און ס'איז געבליבן דרייען ביז וויאזוי גייט די ניגון אה ווי אלל פאל דאון, יא? איז אראפגעפאלן. דער איד, ס'הייסט דער דער אדם, דער מענטש, ער ער דרייט זיך, ער קען זיך דרייען, פארקערט, ווען ער וואלט זיך נישט געקענט דרייען וואלט געווען צרות, מ'וואלט געגעבן איין בייג וואלט ער געווען צעבראכן, ער קען זיך בייגן, ער קען זיך דרייען, אבער ער דארף. מ'דארף זיך צוגעוואוינען צו די מציאות החכם, מציאות הדעת, מציאות א אלע מיני סארט דעת וואס עס איז נישט מוחלט, עס איז נישט, עס איז נארמאל צו זיך פילן קאמפארטעבל, זיך פילן באקוועם אין אין מצבים פון ספק. דאס איז איין מדריגה אין דעם. נאך א נאך א מדריגה אין דעת נאך א ענין אין די שמועס דאס איז צו רעדן באמת וועגן נבואה ווען איך האב געזאגט אז נבואה הייסט נבואה די מושג פון נבואה געווענליך די טייטש א נביא הייסט ער גייט זעהן ער גייט זעהן וואס גייט זיין אפשר ער זאגט מפי הגבורה ער קען זאגן פון די אייבערשטער וואס די אייבערשטער זאגט מען פארגעסט אסאך מאל אז די ענין פון סוכה שטייט אין פארשידענע ספרים אז עס האט צוטון מיט רוח הקודש נבואה שטייט אויף שמחת בית השואבה שמשם שואבין רוח הקודש ר' פנחס קאריצער האט געזאגט אז די סוכה איז לשון סוכה ברוח הקודש אויף יסכה.

נביאים ניצן זייער אסאך דעי דעי טול, די זאך וואס הייסט א משל, און אפשר רוב דברי נביאים אבער א גרויסע חלק פון דברי נביאים זענען במשל אפילו די וואס זענען נישט במשל ממש ס'הייסט נישט מ'פארציילט נישט א משל אזוי ווי דובנער מגיד, ס'איז אבער גערעדט בדרך משל ווייל בלשון מליצה טרעפט פארשידענע דמיון פארשידענע אימעדזשעס פאר יעדע זאך ס'זאגט נישט גארנישט גראד, סתם צו חזר'ן, תהי' טוב ואל תהי' רע, תהי' צדיק ואל תהי' רשע אויף דעם האב איך נישט געדארפט קיין נביא, אויף דעם האב איך נישט געדארפט קיין גאנצע מערכת נביאים, די אלע גרויסע ספרי נביאים וואס זענען דא, א גאנצע א גאנצע סוגיא, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, די אלע גרויסע נביאים, אויף דעם דארף מען זיי נישט אויף צו איבער'חזר'ן די פשוט'ע זאכן, לכאורה זעהט אויס אמאל אז די נביאים זענען נאר געקומען זאגן פשוט'ע זאכן, זייטס גוט זייטס נישט נישט גוט, וואס איז די חידוש, וואס איז די עילוי פון די נביא, וואס איז די מעלה פון די נביא? קען אבער פארשטיין. א נביא איז אזא מענטש וואס ער קען אדורך זעהן זאכן וואס זענען אביסל ווייטער פון די פשוט'ע פארשטאנד. וואס מיין איך צו דעם? אזוי ווי מען זאגט איזה חכם הרואה את הנולד. ס'איז דאך נאך נישט קיין נביא אבער וואס הייסט א חכם? ס'איז דא זייער אסאך זאכן אין די וועלט, די וועלט אזוי ווי צו זאגן די פרעדיקטעבילטי פון די וועלט, די רילעישאנשיפ וואס א מענטש א בר דעת פירט מיט זיין סאראונדינגס, מיט די וועלט וואס ער לעבט אין, איז געבויט אויף נביאה, איז געבויט אויף פרעדיקשאנס, איך זע פאר אז כ'וועל טון אזוי וועט געשען אזוי. יעצט וואס איז די פראבלעם פון די וועלט? וואס איז די סיבה פארוואס מענטשן לכאורה אויב אזוי יעדע איינער דאס איז דאך א נארמאלע זאך קיינער קיינער מיינט נישט אז מען וועט זיך אנגיסן מיט הייסע וואסער וועט ער ווערן אפגעקילט ער ווייסט אז ער וועט ווערן פארברענט טוט ער עס נישט דאס האט ער זיך שוין אויסגעלערנט פון ער איז געווען צוויי יאר אלט האט עס געפרובירט איינמאל אלע קינדער פרובירן איינמאל אלע מיני שטותים מען האט אים אויסגעלערנט אדער די טאטע האט אים אויסגעלערנט אדער זיך אליינס אויסגעלערנט ער ווייסט שוין אז דאס נישט צו טון ער טוט עס טאקע נישט חוץ אויב ער איז משוגע ער האט פארלוירן זיין דעת אבער א נארמאלער מענטש טוט עס נישט און וואס איז די פשט אז א מענטש טוט פארשידענע מ'קען זאגן א וויירוס אדער פארשידענע זאכן וואס ס'פירט צו חרבן, ס'פירט צו חרבן און ווען די נביאים, דאס דארף מען פארשטיין, ווען די נביא זאגט אז מ'וועט זיך פירן ווייטער מיט די דרכי השחתה, מיט די גזילה, מיט די רשעות וואס מ'פירט זיך, גייט קומען א חרבן, זאגט ער נישט עפעס למעלה למעלה מן הדעת, למעלה מן הטבע, דאס איז דאך נישט נישט די ווארט. ער זאגט דאך סך הכל אז דאס פירט, און מ'קען עס מסביר זיין על פי דרך הטבע, צו ס'מיינט אז אז בדרך השגחה די אייבערשטער וועט עס טון נישט קיין חילוק צו מ'ווייסט וויאזוי די מעקעניזם פונקטליך ארבעט, אבער די פאקט איז ער זאגט א פאקט, ער זאגט דאך אז מ'פירט זיך אזוי, עס קען זיין איין יאר, צוויי יאר, צען יאר, הונדערט יאר, צום סוף פירט דאס צו א חורבן, צו א חורבן עולם.

אין אנדערע ווערטער ער ווייסט דאך פונקט אזוי ווי מען טאנצט אריין אין די פייער ווערט מען פארברענט אז מען טוט השחתה ווערט מען חרוב. איז וואס אויב איז אזוי וואלט מען נישט געדארפט קיין נביא און אויב פארוואס העלפט עס נישט די נביא וואס טוט די נביא בכלל ער זאגט דאך אזויפיל וואס די נביא טוט באמת אז ער מאכט דער חכם עדיף מנביא. ער מאכט ער מאכט די די סיב מ'קען עס רופן אזוי ווי סיבות רחוקות, ער וויל מקרב זיין אל הדעת, מקרב זיין אל א אל השכל, מקרב זיין אל הלב, די זאכן וואס מ'זעט מ'זעט נישט גלייך אז ס'זאל געשען, און ביי א נארמאלע מענטש, דאס איז די חילוק פון א נביא מיט א נארמאלע מענטש, אדער מ'קען זאגן א מער סענסעטיוו מענטש, איינער וואס איז אביסל נביא, אביסל מדריגה פון די מין רוח הקודש. אז ביי אים, מען קען דאך ליינען די נביא מען זעט עס קלאר, ביי אים, ביי אים איז דאס נישט קיין ווייטע זאך, ביי אים איז דאס נישט קיין דבר הרחוק אין די ווייטע עתיד גייט אפשר געשען א חורבן, ער רעדט און ער שרייבט שוין און ער זאגט שוין אזוי ווי ער זעט קלאר ווי דו טוסט דא אן עוולה, עס ווערט פארברענט די שטאט, עס איז א א חרוב'ע שטאט, ער זעט דאס. און וועגן דעם איז ער אזוי ברוגז, פארדעם איז ער אזוי בייז, פארדעם איז ער האט אזויפיל פעשן וועגן דעם. ווייל ער זאגט נישט עפעס א טעאריע מען דארף תשובה טוען, ער זאגט נישט קיין מוסר טעאריעס. ער זעט ווי דאס וואס ענק טוען מאכט חרוב א וועלט. און ענק זעען עס נישט. פארוואס זעען ענק עס נישט? ווייל ס'איז אפאר סטעפס אפגערוקט פון די פשוט'ע זען. יעדער איינער קען זען אז ער גליטשט זיך אויס ער צוברעכט די פיס. אבער נישט יעדער איינער קען זען אז מען פירט זיך באשכוס ס'ווערט חרוב די וועלט. דער נביא זעהט עס אבער, דאס הייסט דאך א נביא, ער זעהט עס, איך א מראה, איך זעה ער זעהט. און וואס טוט ער אז ער זעהט עס? ער פרובירט דיך עס צו ווייזן, ער פרובירט דיך עס נישט צו זאגן, ער ווייסט דאך אז דו ווייסט אפשר אויך סברות קען מען זאגן אזוי און מ'קען זאגן אזוי, אבער ער זעהט עס. און וואס ער טוט, ער זאגט א משל, ער זאגט א מראה, ער זאגט א אימעדזש, ער פרובירט עס צו מאכן אז ס'זאל זיין אזוי קלאר צו דיך אזוי ווי עס איז צו אים, אויף דעם זאגט ער משלים, פון דעם זאגט ער מליצות מיט דרכי, אלע מיני דרכי הביטוי, אלע מיני דרכי התעוררות. עס זענען אלע געמאכט אויף צו נעמען די זאכן וואס זענען רחוק, איך זאג דברים פשוטים ביותר, אבער צו נעמען די זאכן וואס זענען, עס נעמט נישט איין סעקונדע זיך צו פארברענען, עס נעמט דריי וואכן, און דאס מאכט ער, דאס מאכט ער, מאכט ער לעבעדיג, ער מאכט עס לעבעדיג, און אזוי וואלט וואלט געדארפט ארבעטן, אזוי ארבעט דער מוסר הנביאים, און דער נביא באמת, וועגן דעם מען זעט ממש אין די נביאים, ווען זיי האבן געזען די נבואה, ווען ער האט געזען ירמי' הנביא די נבואה אז גייט חרוב ווערן דער בית המקדש, איז ער ממש געווארן צובראכן אזוי ווי די בית המקדש איז חרוב געווארן ווייל זיין גאנצע זאך איז אז ער זעהט עס אזוי ווי עס איז יעצט ער זעהט נישט אז אפשר מארגן גייט אזוי זיין ביי אים איז עס ביי אים איז עס דא יעצט און ער קען אראפ גיין פון זינען פון דעם וואס ער זעהט און ער זעהט נישט אז די אנדערע פארשטייען עס נישט דאס גייט צוריק צו ווי אונז האבן אנגעהויבן א נביא קען אמאל אראפ גיין פון זינען משוגע הנביא איש רוח, פארוואס איז דער נביא משוגע? ווייל ער פארשטייט זיך נישט מיט די וועלט אזוי ווי די וועלט ארבעט, אלע מענטשן פארשטייען יא אפשר וועט זיין אזוי, אפשר וועט מען תשובה טון, אפשר וועט מען מתקן זיין אפשר נישט, זיי פארשטייען עס, אבער זייערע פשוט'ע קאוז ענד עפעקט, זייערע פשוט'ע אז מ'זאגט מ'איז אים מעורר עפעס און ער איז מגיב צו דעם ער טוט עפעס, איז נישט די זעלבע ווי די נביא'ס. ווייל ביי זיי איז דאס עפעס א חשבון וואס מ'דארף מאכן, ביי אים איז דאס אויפן טיש היינט, ס'איז די רגע, ס'גייט יעצט געשען. ס'איז געשען, ס'געשעט יעצט. ער זעט ווי דו טוסט עס, געשעט עס. און הייבט ער שוין אן צו שרייען, הייבט ער שוין אן צו וויינען, דער צווייטער וויינט נישט, און דער נביא פילט זיך מורא'דיג בייז, אדער מורא'דיג עלנד, אדער מורא'דיג אנגעווייטאגט, אדער מורא'דיג מרוגש. ער ווערט משוגע, הייבט אן צו פילן ער לעבט אין א וועלט ווי ער זעט איין זאך און דער צווייטער זעט ער זעט עס נישט, ער זעט ער האט דאך שוין געזאגט און ער איז בכלל נישט ער ריעקט בכלל נישט אין די וועג וואס א נארמאלע מענטש וואלט געדארפט ריעקטן, הייבט אן צו זאגן ענק זענטס אינגאנצן משוגע געווארן, עפעס גייט דא פאר, אז מען ליינט די נביאים זעט מען דאס כסדר זיי זאגן עס, וואס איז מיט ענק?

אבער אפשר קען דאס העלפן עטליסט מסביר זיין וויאזוי פארוואס טאקע איז די גרויסע חילוק וואס דער וואס זעט דער וואס זעט זאכן וואס זענען אביסל ווייט עס נעמט דריי וואכן מ'זאל זען די תוצאה פון א מעשה אדער פיר וואכן אדער ס'איז א ספק און מ'זעט עס נאר אין איין מאל פון פיר וואכן ביי דער וואס זעט עס איז די וועלט משוגע ביי דער וואס זעט עס נישט ער זעט עס נישט און די עבודה פון די מענטשן וואס האבן השפעה וואלט געדארפט זיין צו מאכן קלאר דאס צו מאכן א משל מאכן א מליצה אלע מיני דרכי שכנוע וואס איז נישט געמאכט אויף צו אויפווייזן ס'איז געמאכט אויף צו מקרב זיין די סיבה מיט די תוצאה בעיני בני אדם מיט די דמיון פון מענטשן. כ'מיין אז מ'עט עס לאזן דא, מ'דארף נאר זיך טראכטן נאך איין טריט ווייטער פון דעם. וואס איז וואס איז די מדריגה וואס איז נאך נאך די נבואה? וואס מען קען זאגן אזוי ווי שמיני עצרת נאך סוכות? אנדערע ווערטער, מען זאגט דאך נישט זאלסט זיך אנכאפן אין די משל, מען זאגט דאך נישט אז די אלע וואס איך זאג די אושפיזין איז דאך אזוי ווי א געוויסע משל א געוויסע אימעדזש וואס וויל דיך מסביר זיין ספירת החסד זאג איך דאך אברהם אבינו קוק וויאזוי ער האט געטון חסד קוק דאס מיינט עס. דארף איך אבער נישט בלייבן אין דעם אין דעם סטאק דארף איך אבער נישט בלייבן דא נעמען צו זיך דינגען לפי דעם משל דאך נישט קיין נישט קיין תכלית פון דעם ווערט דאך נאך גרעסערע שטותים דאס דארף מען אנקומען צו א שמיני עצרת, שמיני עצרת הייסט, דער זוהר זאגט עס אזוי אז די אושפיזין גייען אוועק דער לויט איז דער נידריגער דרגא פון די אושפיזין, די געסט, קענסט רופן דעם אומות העולם, אבער דער אברהם אבינו האט דאך אריינגעלייגט אלע אומות העולם אין זיין סוכה, יא? ס'איז דאך דער דער חיצוניות'דיגע מדריגה פון דער פון די אושפיזין וואס מ'דארף דאך מסביר זיין אז דער כאפט זיך אן אין א משל, דאס גייט אוועק. און וואס קומט אן? עצרת תהיה לכם. קען מען זאגן דער משל פון דער פון דער מדרש, נגלגל אני ואתה במה שנמצא. אויף דעם זאגט די זוהר אז מען דארף געדענקען אז ס'איז דא צוויי סארט אושפיזין, צוויי סארט משלים אין די, אין דעם מהלך. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי אונז האבן גערעדט ס'איז דא די אושפיזין וואס איז די מראה חיצוני פון די פון די וועלט פון די מ'קען זאגן די אבות אדער בכלל, און ס'איז דא וואס מיינט באמת די ספירות מיינט באמת די שמות הוויה די מידות עליונות. די ספירות גייען נישט אוועק, אנדערע ווערטער פארקערט, פון די, פון די עצרת, פון דעם קומט ארויס אלע ספירות, פון דעם קומט ארויס אלע מיני, אלע משלים, אלע מיני הלבשות וואס קען זיין, דארף מען ארויסנעמען פון דעם, דארף מען, אויב איינער האט די ריכטיגע, די אמת'דיגע דעת, וואס די דעת פון די נקודה האמצעית, פון די שמיני עצרת. איז אין דעם שוין נכלל די אלע אושפיזין, אבער ער האט נישט פארלוירן די אושפיזין, ער ווערט נישט, נישט דווקא אברהם, נישט דווקא יצחק, ס'איז דאס דווקא יעקב, ס'הייסט די, יעקב הייסט די מיטלסטיגע, די מידת התפארת וואס איז אשריך ישראל מי כמוך, סאו ארום דעם איז אלעס, אלעס אנדערש. ועד כאן דבריני לשמיני עצרת.